מיר זענען זיך היינט צונויפגעקומען צו פייערן דעם גרויסן יום טוב פון אנפאנגען בויען דאס הויז און די היים פאר אונזער אידיש בוך, פאר בוך אין אלגעמיין, און די היים וואס וועט ווערן דער קולטור צענטער פון אידן אין מאנטריאל. דער היינטיגער יום טוב. איז נישט בלויז דער יום-טוב פון די וועלכע זענען געשטאנען יארן ביי דער אידישער פאלקס-ביבליאטעק, און נישט נאר דער יום-טוב פון קולטור-טוער און קולטור-שאפער דא ביי אונז אין אידישן לעבן, נאר דאס איז אויך דער יום-טוב פון אלע אידן פון גאנץ מאנטריאל. דערפאר פארדריסט זיך אביסל וואס מיר האבן נישט געהאט די געלעגנהייט היינט, איך פארשטיי דאס מיסטער בראנפמאן פילט נישט געזונט און האט היינט נישט געקענט קומען, אבער דאס איז פאקטיש א גרויסע מאמענט, דאס דער וועלכער איז פאראנטווארטליך א גרויסע טייל פאר דעם פאראייניגטן אידישן לעבן אין קאנאדע, און דער קאנגרעס וועלכער האט געגעבן א חשוב'ן פלאץ אויפן טאג-ארדענונג פון די פארהאנדלונגען, אידישע קולטור און אידישע ערציאונג, האבן מיר געוואלט עהם צוטראגן, עהם האט עס דעם כבוד וואס ער האט עס היינט געדארפט איבערגעבן צו א צווייטן ווייל ער האט נישט געקענט קומען, דאס מיין איך סעמועל בראנפמאן, דער נאציאנאלער פרעזידענט פון אידישן קאנגרעס פון קאנאדע. ווי איר ווייסט איז מאנטריאל געשטיגן אין פארלויף פון די יארן מיט וויכטיגע אינסטיטוציעס. די וויכטיגע אינסטיטוציע וועלכע האט פאר זיך געמאכט די אויפגאבע צו באזארגן א וויכטיגע טייל פון אינסטיטוציעס דא אין שטאט מיט זייער בודזשעטן האט אויך אריינגענומען צו זיך און פאראנטווארטליך פאר די בודזשעט פון אונזער אידישע פאלקסביבליאטעק. איך מיין דאס דעם קאמביינד דזשואיש אפיעל, און עס איז פאר אונז א באזונדער פארגעניגן דאס דער וועלכער איז דער טשערמאן פון דעם פערמענענטן קאמיטעט פון קאמביינד דזשואיש אפיעל זאל היינט זיין דער פארזיצענער פון היינטיגן וויכטיגן יום טוב פאר די אידישע פאלקסביבליאטעק. כ'מיין דאס זי עי קליין. און נאך א וויכטיגע זאך. דער היינטיגער יום טוב אונזער איז צוזאמענגעפאלן מיט א וויכטיגער פייערונג וואס קומט פאר יעצט אין שטאט, און דאס איז דער קולטור חודש וועלכעס ווערט דורכגעפירט דא אין קאנאדע און אין מאנטריאל און איבער גאנץ אמעריקע, און אונטער דער אויפזיכט פון קאנאדער אידישן קאנגרעס. און דער וועלכער פירט אן מיט דער ארבעט און דער פארזיצנדער איז דער וועלכער איז דער פארזיצנדער פון עדיוקעישאן קאמיטעט ביים אידישן קאנגרעס. ווייטער פארדריסט אונז וואס ער היינט דא נישט געקענט זיין ער איז נישטא אין שטאט און מיר האבן אים געוואלט צוטראגן היינט אט די מתנה צו דעם גרויסן פייערן אנפאנגען מיט דעם היינטיגן יום טוב ווייל היינט איז א גרויסער קולטור יום טוב. און דאס וועט זיין דער אנפאנג פונעם קולטור חודש פייערונג דא אין מאנטריאל. ווי איך האב שוין געזאגט פריער, איז די אידישע פאלקסביבליאטעק אין שטאט דא די אינסטיטוציע פון אלע אידן פון קאנאדע און היינט. איז דער אנפאנג פון בויען א גרויסע געביידע, אבער דאס איז דער אנפאנג פון א געביידע, אדער בעסער געזאגט דאס איז א פארזעצונג פון א גאנצע רייע קולטור לעבן אין אונזער פאלק, אז מיר ווילן קענען מיר אוועקגיין פון היינטיגן יום טוב צוריק ביז הר סיני מתן תורה און ביז בויען דעם משכן פאר די תורה. אבער ווען מיר רעדן וועגן דער אינסטיטוציע דא אין מאנטריאל, ווילן מיר אוועקגיין בלויז מיט זעקס און דרײַסיק יאר צוריק. מיט זעקס און דרײַסיק יאר צוריק איז א קלייניקע גרופע זענען זיך צונויפגעקומען אונטער די פירערשאפט פון דעם גרויסן אידן ראובן בריינין זכרונו לברכה, און דעם גרויסן תלמיד חכם, און דענקער דאקטער יהודה קאופמאן זאל לעבן אויף לאנגע יאר, און האבן אנגעפאנגען צו ארגאניזירן אט די ביבליאטעק וועלכע האט שוין עקזיסטירט פון פריער אויף א קליינטשיקן פארמאט. און ווייסט איר ווען מיר רעדן היינט פון בודזשעטן, ווייסט איר וואס איז דער בודזשעט געוועזן פון יענעם אנפאנג פון דער אידישער פאלקס-ביבליאטעק דער בודזשעט איז באשטאנען אין דעם כאראקטעריסטיש פאלקסטימליך טראדיציאנעל דאס הונדערטער יונגעלייט און מיידלעך זענען ארויס אין גאס אין א גרעסערן פראסט ווי ס'איז געווען היינט און געזאמלט איבערן שטאט. זעקס הונדערט דאלער אין יענער צייט. דאס איז געוועזן דער אנפאנג פון א בודזשעט פאר די אידישע פאלקס-ביבליאטעק. איך בין זיכער אז א צאל פון די וועלכע זענען שוין היינט מסתמא עלטערן פון קינדער און אנדערע זיידעס געפינען זיך דא היינט ביי דעם יום טוב און וועלן זיך וועגן דעם דערמאנען. דאס איז געוועזן דער אנפאנג פון דעם בודזשעט. פאר אונזער אינסטיטוציע די אידישע פאלקס-ביבליאטעק. אבער די ביבליאטעק איז זיך פון דאן אן צעוואקסן, און זי איז געווארן א גרויסע צענטער נישט בלויז פון מאנטריאל, נישט בלויז פאר קאנאדע, נאר פון גאנצן אמעריקאנער אידישן קאנטינענט. און די אידישע פאלקס-ביבליאטעק וועלכע האט אנגעפאנגען מיט אפאר הונדערט ביכער דאן,

צייטונגען און זשורנאלן וועלכע קומען אריין פון די גאנצע וועלט און דארטן פארברענגען זייער צייט אויב זייער היים איז נישט אזוי איינגענעם נאך קליין פילייכט וואוינען אין א צימער קומען זיי אריין אין דער אידישער ביבליאטעק און לעבן זיך דארט אויס זייער שיין און אחוץ דעם אחוץ די צענדליגע טויזנטער ליינער וועלכע נעמען אהיים ביכער.

און אחוץ דעם האבן מיר איצט ארום דרײַ הונדערט סטודענטן יעדע סעזאן וועלכע קומען א גאנצן ווינטער פארשידענע אוונטן מיט פארשידענע קורסן וועלכע נעמען אפ און לערנען און שטודירן אין דער אידישער פאלקס-ביבליאטעק, און דאס איז. אונזער פאלקס אוניווערזיטעט וועלכע ער איז צוריק באנייט געווארן מיט ניין אדער צען יאר צוריק. מיר האבן אויך אין אונזער ביבליאטעק א גרויסן ארכיוו פון אזעלכע ביכער און פארשידענע שריפטן פון פארשידענע שרייבער האנטשריפט זייער אייגענע א גרויסע זאמלונג פון א געוואלדיגן אוצר וועלכע מיר האבן עס נאך נישט געקענט צייגן צו דעם עולם וויילע מיר האבן נישט געהאט קיין פלאץ וואו דאס צו באזארגן און אויסשטעלן אין זיכערקייט און איצט אין דער גרויסער געביידע וועלכע מיר בויען איצט אויף וועלן מיר האבן מעגליכקייטן אויסצוברייטערן און פארשטארקערן אלעס וואס מיר האבן געבויעט און געשאפן ביז איצט. און איך וויל אייך זאגן נאך עפעס א פרייד וועלכע אסאך פון אייך וועט זיכער פרייען. איך האב פריער דערמאנט אונזער גרויסן דאקטער יהודה קויפמאן. איך וויל אייך זאגן אז ס'איז גאנץ מעגליך נאך דאס יאר

אין אונזער צייט איז געווארן א רעזולטאט א דאנק דעם פון די זעקס מיליאן אידן וועלכע מיר האבן אזוי שרעקליך פארלוירן, זייערע זין און טעכטער זענען געווען די די ערשטע פיאנערן וועלכע האבן געבויעט און געשאפן און צוגעגרייט פאר אונז דאס מיר קענען היינט האבן די זכיה צו לעבן אין א אידישע מדינה מיט א אידישע מדינה אבער מיר האבן ערשט איבערגענומען א ירושה, די מדינה איז נאך נישט אפגעבויעט, אזוי לאנג ווי מיר וועלן נישט פארשטארקן אונזער אידיש לעבן דא, גייסטיג און קולטורעל, וועלן מיר נישט האבן קיין מעגליכקייט פארטצוזעצן דעם בויען פון דער אידישער מדינה. דערום ליגט היינט אויף אונז די פליכט מער ווי ווען עס איז, צו פילן אז אזא מין אינסטיטוציע ווי די. איז א גרויסע פאזיציע אין דעם גרויסן קאמף פאר דעם המשך פון לעבן פונעם גאנצן פאלק. אזא קולטור אינסטיטוציע דא איז א גרויסער מיטל אויף פארטצוזעצן די גרויסע ארבייט. איך וויל דערום ווינטשן אייך און מיר און אונז אלעמען, דאס מיר זאלן זיך דערהייבן אט צו דעם גרויסן הויעך. און מען זאל זיך קענען אויפהייבן און גיבן אזויפיל קרבנות וויפיל ס'איז נאר מעגליך, און איך וואלט געוואלט נעמען אפאר ביישפילן פון אפאר דירעקטארן ביי אונז אין דער ביבליאטעק. מיר האבן דריי חברים אין דער ביבליאטעק דירעקטארן, איינער וועלכע האבן געגעבן צו פינף טויזנט דאלער אנצופאנגען דעם פאנד פאר דעם בילדינג, און דאס איז חבר לאפיצקי וועלכע געפינט זיך דא, חבר נאטורמאן וועלכע געפינט זיך דא, און חבר ווינקלער וועלכע געפינט זיך נישט איצט אין שטאט, וועלכע איז אויך דער פרעזידענט פון דער אידישער פאלקסביבליאטעק איין, און נאך אנדערע חברים צו דריי טויזנט און צוויי טויזנט און טויזנט

דעם באדן פארן נייעם בנין פון אונזער אלעמענס זייער וויכטיגער און אנגעזעענער אינסטיטוציע, ווילן מיר אייך, אין נאמען פון אידישן שרייבער פאראיין דא אין מאנטריאל, ווינטשן א שהחיינו, וואס מיר האבן דערלעבט דעם דאזיגן גרויסן טאג, א געשעעניש וואס ווייזט אז אונזער פאלק לאזט זיך נישט אפ פון מוט און שטארקט זיך גייסטיג פון די פון פארבארגענע דורות רעזערוון און קוואלן, וואס האבן אונז קיינמאל נישט געלאזט זיך פארלירן אין צוויי אין צייטן פון שווערע נסיונות. ווען מען דארף קענען אריבערטראגן גרויסע משאות יסורים און אין דער אייגענער צייט זיך אנהאלטן אין לעבן מיט אלע גייסטיגע און פיזישע כוחות וואס קענען פון זיך ארויסגעהויבן ארויסגערופן ווערן. ווי שרייבער וואס שרייבן ביכער ווייסן מיר דעם הויכן און שיינעם ווערט פון אזא אינסטיטוציע ווי די אידישע פאלקס-ביבליאטעק, א היים פאר'ן אידישן בוך, פאר'ן אידישן ווארט, וואס דארף ווארעמקייט און היימליכקייט און חשיבות בפרט נאך היינטיגע צייטן. ווען דאס שטילע, געאיידלטע און ערליכע ווארט פון דיכטער און זעלבסשטענדיגן שריפטשטעלער נויטיגט זיך מער ווי ווען עס איז אין אן אמת'ן פריינד וואס זאל קומען צו אים מיט ליבשאפט, אויפנעמען דאס אידישע בוך מיט יראת הכבוד און פארשטיין דעם מצב רוח פון א אידישן ווארט-קינסטלער אויפן פרשת הדרכים פון תקופות. גיבן א היים דעם אידישן און העברעישן בוך מיינט אויפהויבן הויעך די פאן פון אידישן שאפן און שטאלצירן דערמיט. נעמט אן טייערע חברים ביי דער היינטיגער פייערונג אונזער טיפסטע און הייסטע ברכה, און זאל דער הערליכער גייסט פון שעפערישן אידישן ווארט זיין פאר אונז אין נייעם בנין פון די אידישע פאלקס-ביבליאטעיק, האבן מיר אויפגעהויבן דעם ווערט און דעם ניווא פונעם אידישן מאנטריאל בפרט, און אידישע קאנאדע בכלל. מיר זענען זיכער אז ווי נאר א ווינקל אין דער וועלט ווי ס'לעבט א אידיש געביין, נעמט שלאגן האסטיגער דאס הארץ פאר פרייד און באגייסטערונג ווען זיי הערן די האמער קלעפ איבער די ערשטע רושטעוואניעס פון דער נייער געביידע. די הערצער פון אלע אידן אויף דער וועלט קלאפן מיט איין ריטם פון אונזער גרויסער שמחה, מיט ליבשאפט, י. י. סיגאל, פרעזידענט, א. אלאצקי, פארזיצער, סעקרעטאר, מ. חסיד. און יעצט טייערע חברים וויל איך אייך איבערגעבן א גרוס פון איינעם וואס נאר די איראניע פון גורל האט געקאנט מאכן אז ער זאל היינט נישט זיין מיט אונז צוזאמען. היינט אינדערפרי איז קראנק געווארן צוגעבינדן געווארן צום בעט פון אונזער חבר נחום מייערסאן. דער חבר וועלכער האט, איך וועל מיר ערלויבן דאס צו זאגן, די גרעסטע פארדינסטן פאר דעם וואס קומט היינט פאר. נאך ביז נעכטן אין אוונט איז געווען אונדענקבאר אז דער היינטיגער יום טוב זאל נישט האבן דא אויף אן אנגעזעענעם פלאץ אונזער חבר נחום מייזל. מיר האבן באקומען פון אים פאלגנדיגן טעלעפאנישן טעלעפאנישע באגריסונג, גיט איבער מיינע ברכות. און גוטע ווינטשן צו דער היינטיגער פייערונג, ווינטשט אלע טיער אז דאס פארענדיגן בויען דעם בנין זאל אנקומען גרינגער ווי ס'איז געווען דער אנפאנג. חברים, לאמיר איבערשיקן פון דער דאזיגער פארזאמלונג אונזערע טיפסטע ווינטשן אויף שנעל געזונט ווערן און שטעלן זיך צוריק אין דער ארבעט. און נאו פרענדס וויל האוו א פיו ווארדס. פראם מיסטער שלמה ווייזמאן ב ע, פרינסיפעל אוו די דזשואיש פיפלס סקול. מיסטער ווייזמאן. חשוב'ער פארזיצער און ליבע מחותנים פון די היינטיגע שמחה. ווען איך בין געזעסן דא איך האב זיך אומגעקוקט און געזעהן קיין עין הרע אזויפיל פנימער פון מענטשן וועלכע איך געדענק ביי דער ביבליאטעק און ארום דער ביבליאטעק אין א משך פון אריבער דריי צענדליג יאר, כ'האב געזען זייער פרייד, כ'האב געזען זייער צעשטראלטקייט, האב איך זיי מקנא געווען ווייל זיי זיצן דארטן און נישט דא, ערשטנס דערפאר ווייל ס'איז מעגליך אז דארטן הערט איר וואס מ'רעדט, דא הערט מען געוויס נישט. און צווייטנס, קען זיין אז איר הערט טאקע נישט, און אויב איר הערט נישט איז דאך אפשר נאך בעסער, ווייל דאמאלט קענט איר אליין טראכטן און אליין פאנטאזירן, און איך גלויב אז א גרויסע צאל פון אייך לעבן איצט דורך זייער מאדנע געפילן און דערמאנען זיך זייער אינטערעסאנטע זאכן, דערמאנען זיך וועגן געוואלדיג גרויסע חלומות, דערמאנען זיך וועגן א גאנצן דור וועלכער איז געווען און האט געטראגן א שיינעם גאלדענעם חלום אין הארצן און געארבעט פאר זיין פארווירקליכונג, און דערמאנען זיך די מסירת נפש און די הארציגקייט און די פאלקסטימליכקייט מיט וועלכע מען האט אט די אינסטיטוציע געבויט, און איך האב זיך געטראכט אז הלוואי וואלט איך אויך געקענט זיצן אין א זייט, און זיך אנזאפן אי מיט שמחה אי מיט געוויסע געמישטע געפילן. נאר כ'וועל אייך אויסזאגן א סוד, דא רעדט יעצט נישט שלמה ווייסמאן נאר ישראל ראבינאוויטש, ער האט געזאלט רעדן איז ער קראנק געווארן, און אזוי ווי ס'גייט א חד גדיא האב איך אין די לעצטע מינוט אויך געזאלט טעלעפאנירן אז איך בין נישט געזונט, נאר איך האב פשוט נישט געהאט וועמען צו טעלעפאנירן אזוי אז איך בין דא דא און אז איך בין דא דא. וועל איך דאך פרובירן אויסדריקן אביסל פון אט די געפילן פון יענע, נישט די מעיפלאוער מענטשן, נאר יענע וועלכע האבן געהאט די גרויסע זכי' צו לעבן דא אין דער שטאט במשך פון די צענדליגע יאר ווען דאס אידישע לעבן דא האט זיך פארמירט, און האבן דאס געפיל פון קענען זאגן א שהחיינו פאר די פון אונז וואס האבן עס דערלעבט. און זייער פיינע און וואוילע צווישן אונז האבן צום באדויערן דאס נישט דערלעבט און זאגן אויפן טראדיציאנעלן אופן זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו יא זה היום עשה השם דאס וועלן זאגן אלטמאדישע און ניי-מאדישע און אידן מכל המינים וועלכע פארשטייען די באדייטונג פונעם ווארט, און זיי פארשטייען אז דאס מיינט אז דאס האט א באפעלקערונג וועלכע האט געהאט און האט גאט אין הארצן, וועלכע האט געוואלט זיין און זיך מתייחד זיין די גאנצע צייט מיט דער אידישער שכינה, אט דאס האט אזא באפעלקערונג זיך איינגעשאפט דורך די זיבן און דרייסיג יאר, א באפעלקערונג פון מענטשן וועמען ס'איז געווען אומעטיג אן דעם אידישן ווארט, וועמעס לעבן איז קיין לעבן נישט געווען אן דעם אידישן גייסט, וועמעס גאנצקייט איז נישט גאנץ געווען אויב זיי האבן נישט געקענט האבן זייער מתייחד זיין זיך מיט דער שכינה, דער אור-אלטער שכינה, און דער אייבידיק צאפלדיק יונגער שכינה פון דעם אייביקן אידישן גייסט. און איך בין זיכער. אז דאס איז א פרייד, נישט קיין לאקאלע פרייד, א פרייד וועלכע גייט אריבער די גרעניצן פון מאנטריאל, א פרייד פאר אלע תפוצות ישראל באשר הם שם, א פרייד פאר די בויער פון מדינת ישראל, און פאר אלעמען א דערמוטיגונג און א דערמאנונג און אן אויפפאדערונג. און לאמיר אייך זאגן, חברים, טאקע די פון אונז וועלכע קענען פארבינדן אין זיך דעם אמאל, פון זיבן און דרײַסיק יאר צוריק, און דעם היינט, דעם פריש צאפלדיגן היינט פון דער אידישער געזעלשאפטליכקייט, לאמיר זיך זאגן אז די היינטיגע שמחה איז נישט קיין צופאל, זי איז נישט אויפגעקומען פונעם שוים פון דער היינטיגער צייט, אזוי ווי יענע גריכישע געטין, זי איז אויפגעקומען ווי א דירעקטע המשך. פון א גאנצער סעריע פון ימים טובים און שמחות ווען די ביבליאטעק איז צושטאנד געקומען, און ביי יעדן גרויסן און מוטיגן, געוואגטן און דאך באשיידענעם שריט וואס זי האט געמאכט צו באפעסטיגן אידיש קולטור לעבן ביי אונז אין שטאט, ווען מען האט געוואנדערט פון איין משכן אין אנדערן, און משכן אין דער באדייטונג פון וואוינונג, און אויך אין דער באדייטונג פון היכל, פון היכל פאר דעם אידישן גייסט, ביי דעם אויפקומען פון פאלקס אוניווערסיטעט און ביים אויפקומען פון די פארשידענע טיילן פון דער דאזיגער אינסטיטוציע. אונזער פייערונג האט א זינען היינט נאר אויב מיר געדענקען די גאנצע געשיכטע פון דער אינסטיטוציע, ווייל אויב ניט, קען זי אוועקגיין נישט אויף דעם היסטארישן וועג פון המשך. פון המשך פון אונזער לעבן און פון המשך פון די שענסטע חלומות פון א דור, פון א גאנצן דור. אונזער פייערונג האט א זין נאר אויב מיר טראגן אין זיך אפטימיזם און גלויבן וועגן דער מעגליכקייט פון דעם המשך. כ'האב דערמאנט די שיינע חלומות, כ'האב דערמאנט די שיינע חלומות

פון יונגע מענטשן, און איך האב געהאט די זכיה צו זיין איינער פון די גאר גאר יונגע דור פון יונגע מענטשן וועלכע האבן געזען פאר זיך א מדבר, בפירוש א דור המדבר, געזען פאר זיך אן ערב רב, און געזען פאר זיך קולטורלאזיגקייט, געזען פאר זיך מעגליכקייט פון פארלירן דעם אידישן פרצוף פנים, איז מען דערשראקן געווארן פאר דעם. מען האט זיך אליין געוואלט צוטולען, מען האט זיך אליין געוואלט אנווארעמען, מען האט זיך אליין געוואלט פארהיטן פון צעברעקלט ווערן, פון פארלוירן גיין, האט מען געשאפן אט די אינסטיטוציע און אנדערע. וואס האט יענער דור נישט געשאפן? שולן, ביבליאטעקן, די גאנצע ציוניסטיש-סאציאליסטישע באוועגונג, פועלי ציון און אלס וואס דאס שטעלט מיט זיך פאר, אידיש-נאציאנאל-ארבעטער-פארבאנד, די אידיש-סאציאליסטישע באוועגונג, ארבעטער-רינג, און א גאנץ ברייטע ראם פון אידישן פאלקס לעבן, זייער א ברייטע ראם, וואס איז געווען א וואונדערליכע חלום, אמת נישט אלע חלומות זענען מקויים געווארן, די אסימילאציע און לאמיר דא מודה זיין אין דעם טאג פון אונזער פרייד, אויך אריינגיסן אין אונזער אייגענעם בעכער דעם טראפן פון טרויער און אפשר געשטארקט ווערן דורך איר, די אסימילאציע האט זיך איינגעגעסן מיט אירע נעגל. אין אונזער פאלקס ארגאניזם. מיט דער אפפרעמדונג פון דער פאלקס-שפראך איז געקומען אויך אן אפפרעמדונג פונעם גאנצן פאלקס-ארגאניזם, אן אפשוואכונג פון פאלקס-באוואוסטזיין. אבער פון דעסטוועגן, וועלן מיר זיין ערליך מיט דער געשיכטע, מיט דער צייט און זיך זאגן אז ס'איז געבליבן איבער מאנטריאל דער צלם אלוקים אויף דער דאזיגער אידישער קהילה, און דערפאר איז זי אן עיר ואם בישראל איבער גאנץ תפוצות ישראל. האט מען דרך ארץ און מען קוקט ארויף צו אונז. אפשר דערמאנט איר זיך דאס מעשה'לע אין חומש במדבר, ווען דער דור המדבר וועלכער האט שטארק געבענקט נאך פלייש און נאך פיש און נאך פעטקייט און נאך גוטסקייט און מורא געהאט פאר א געוואגטן שריט און נישט געקענט נאכגיין דעם גרויסן גייסטיגן אדלער בליק פון זייער פירער, זענען זיי געביסן געווארן, דערציילט אונז דער חומש, פון שלאנגען, אזעלכע שלאנגען. משה געהייסן אז מען זאל אויפבויען, אויפשטעלן, אויפשטעלן, פאר אונז איז דאס אומפארשטענדליך, אויפ, אויפשטעלן, א פייערדיגע פאן, און יעדער וואס האט געקוקט צו דער דאזיגער פייערדיגער פאן איז גענעזן געווארן, איז געזונט געווארן פון די דאזיגע ביס פון די שלאנגען. יא מיינע פריינד, די אסימילאציע איז א שלאנג מיט אסאך קעפ, א פילקעפיגע שלאנג, און זי בייסט, בייסט זייער שטארק אין אונזער פאלק'ס ארגאניזם. האבן מיר אויפגעשטעלט א פייערדיגע פאן, צו וועלכער יעדער וואס קוקט, און יעדער וואס האט נאך א פונק פון גאט אין הארצן און קוקט ארויף צו דער דאזיגער פייערדיגער פאן, קען ער גענעזן ווערן, און אונזער וואונטש איז אז מען זאל גענעזן ווערן.

פון מינאריטעטן, און ערגעץ וואו האט אונז אונטערגעזאגט דער פאלקס חוש, האט אונז אונטערגעזאגט אז אויף אונז גייען גרויסע צרות, און ערגעץ וואו האבן מיר דערפילט די פאראנטווארטליכקייט פון אויפשטעלן דא, דא אויפשטעלן א אידישן ישוב, א אידישן צענטער וועלכער זאל פארנעמען דעם ארט פון דעם אנהייב פונעם בראך. אבער ס'איז אוועקגעגאנגען א שטיקל צייט, און די חלומות פון די מינאריטעטן-רעכט און פון גרויסע אויפריכטונג פון אונזער קולטור-לעבן האבן אנגעהויבן ווערן שוואכער, און די צווייטע תקופה פון דער ביבליאטעק הויבט זיך אן אין נײַנצן נײַן און צוואַנציק ווען מען האט זיך אריינגעצויגן אין דעם נייעם בנין, דאס איז געווען אן אנהייב פון א שטארקן פעסימיזם וואס האט אנגעהויבן באפאלן די אידישע וועלט, נישט נאר דערפאר ווייל דאמאלט איז געווען דער אנהייב פון די קרעש, איר ווייסט דאך מען באצייכנט עס BC, בעפאר די קרעש פון נײַנצן נײַן און צוואַנציק, דאס איז געווען אייגנטליך אן אנהייב פון א קרעש. איבער די גאנצע וועלט דער אנזאג פון דעם קומען פון דעם ימח שמוניק, און דאמאלט האבן מיר שוין געזען וואוהין מען גייט, און דאמאלט ערשט האבן מיר דערפילט די גאנצע פאראנטווארטליכקייט פון אידיש לעבן דא אויף דעם קאנטינענט. און איצט קומען מיר אין דער דריטער תקופה פון דער דער דאזיקער אינסטיטוציע, וועלכע איז באצייכנט אונטער דעם גרויסן טרויער פון אונטערגאנג נישט נאר פון ישובים, נאר אויך פון דער קולטור,

זאל בייטראגן זיין חלק, און דעריבער אין דעם זינען דארפן מיר באנעמען אונזער היינטיגע שמחה פון מאכן דעם אנהייב פון בויען דעם מקדש מעט, וואס מיר שטעלן אים אויף צום כבוד פון דעם אידישן גאט, צום כבוד פון דעם אידישן גייסט, פון דעם אידישן בוך, פון דעם אידישן פאלקסמענטשן. דאס איז א גרויסע אפירמאציע פון גייסט. אין א דור פון גייסטלאזיקייט, ווען גייסטיקע ווערטן האלטן זיך ביים פארלירן, קומט דער אידישער פאלקסמענטש און ער זאגט, ניין, מיר גיבן זיך נישט אונטער, אן אפירמאציע אז דער גייסט וועט איבערלעבן אלסדינג. אט דערפאר זענען מיר באנומען מיט א ציטער פאר דער באנייאונג פון דעם גייסט פון דער טראדיציע פון דעם זיבן און דרײַסיק יאר פאלקס-ביבליאטעק. מיר האבן א ציטער אין הארצן וועגן דער פעאיגקייט אנצופילן דאס פלאץ וואס מיר וועלן אויפבויען מיט גאט'ס ווארט, דעריבער א ציטער, א וואונטש און א תפילה אז די נייע תקופה זאל נישט פארשעמען די גרויסע תקופות פון אידישן לעבן וואס מיר האבן דא איבערגעלעבט, א ציטער, א וואונטש און א תפילה אז מיט די נייע מעגליכקייטן זאלן קומען נייע ענערגיעס, זאלן קומען א נייער ווילן צו זיין אידן. א נייע ווילן צו לעבן ווי אידן, נישט בלויז אויפבויען א הויז וואו אידישע ביכער זאלן זיך געפינען, ס'זענען דא הייזער מיט אידישע ביכער, זיי גייען אראפ פון אויבן אונטן, זיי גייען אראפ אין קעלער, ס'קען אמאל זיין א צייט חס ושלום מיט גרויסע ביבליאטעקן וואו דאס אידישע בוך זאל שטיין אויף א שיינס, מיינע פריינד וועגן דעם היינט א ווארנונג, און נישט זיך פרייען בלויז דערמיט וואס די נייע געקומענע. פאר זיי באזארגן מיר א ווארעמע ווינקל, און וואו זענען די אלט געקומענע? וועלן זיי לאזן פארשעמען דאס אידישע בוך? וועלן זיי נישט אויפהאלטן נאר די טראדיציע פון אידישן פאלקס גייסט און פון אידישער דעמאקראטישן פאלקס גייסט און פון אידישער קולטור וואס די ביבליאטעק האט אוועקגעשטעלט? און צום סוף, ביים היינטיגן פרייליכן יום טוב, וועלן מיר געדענקען די וואס אן זיי, חבר צוקער האט זיי דערמאנט, נאר איך וויל זיי אויך דערמאנען אויס פיעטעט צו די מענטשן, וואס אן זיי וואלט די היינטיגע שמחה נישט געקענט געמאלט זיין. די גרינדער, צווישן זיי ראובן בריינין זכרונו לברכה און דאקטאר יהודה קאופמאן ייבדל לחיים, וואס זייער וויזיע און אינספיראציע האט באלויכטן א דור און אים געוויזן א וועג, און הלוואי לאמיר האפן אז אין אונזער דור אין אונזער צייט פאר ניי אויפגעקומענע און פאר אונזערע קינדער וואס קומען אויף זאלן זיין אזעלכע ליכטיגע גייסטער וואס זאלן קענען גיבן די אינספיראציע וואס יענע מענטשן האבן אונז געגעבן, לאמיר אויך, גרויס דרך ארץ, שטילערהייט, נישט שטארק אריין אין קיין טרויער, דאך געדענקען די טוער וואס האבן נישט זוכה געווען צו דערלעבן די היינטיגע שמחה, און צווישן זיי בלויז א פאר, עטינגער, גרינבערג, לאזארוס, קייזערמאן, און א גרויסע צאל אנדערע, און לאמיר געדענקען יעצט אויך מיט גרויס דרך ארץ אט די טויזענטער און טויזענטער מענטשן, שטילע פאלקס מענטשן, אן פרעטענזיעס, אן פירערשאפט, וועלכע האבן געגעבן פון דעם בעסטן און דעם שענסטן אין זיך, כדי די אינסטיטוציע זאל קענען זיין, וואקסן און געדייען, און לאמיר זיך ווינטשן אז מיר זאלן זוכה זיין צו זיין צווישן יענע טויזענטער, אפילו אנאנימע, וועלכע האבן דעם זכות, צו טון פאר אידישע קולטור, אבער בעיקר צו טרינקען פון דעם וואונדערליך טיפן קוואל וואס דאס מיינט דער גייסט און די קולטור פון ישראל סבא. טענק יו מיסטער ווייסמאן.

לאנגע יארן האבן מיר געטרוימט וועגן דעם מאמענט ווען מיר וועלן אויפגראבן די ערד פארן נייעם בנין פון דער אידישער פאלקסביבליאטעק. לאנגע יארן האבן מיר גע'חלומ'ט וועגן שאפן א גרויסע היים פאר דער אידישער קולטור ארבעט אין מאנטריאל, און מיר האבן זיך דערווארט. דער טרוים איז געווארן א פאקט. דער חלום הויבט אן פארווירקליכט צו ווערן. מיט טרוימען אליין מאכט מען גארנישט. ווען מען חלומ'ט בלויז בלייבט מען ביי חלומות. מיר האבן דעריבער נישט בלויז געטרוימט, מיר האבן אויך שווער געארבעט. עס האט געדויערט אסאך צייט און עס האט גענומען אומגעהייערע אנשטרענגונגען צו ברענגען צונויף די מיטלען וואס זענען נויטיג געוועזן אנצוהויבן. איך וויל דא בעטאנען אז מיר האבן ארום דער ביבליאטעיק א גרופע פריינט וואס כאטש נישט גרויס אין צאל, איז זי אבער מעכטיג גרויס אין איבערגעגעבנקייט, טרייהייט און ברייטהארציגקייט. א דאנק אט דער דאזיגער גרופע זענען מיר בכח אנצוהויבן בויען. כ'וויל אונטערשטרייכן אז כ'האב דא נישט בלויז אין זינען אונזערע גרויסע מנדבים, די פון אונזערע נאנטע וואס האבן בייגעשטייערט צו פינף צו דריי צו צוויי טויזנט דאלער, נאר אויך די הארציגע מיטעלע קליינע ביישטייערער וואס האבן אונז אזוי דערמוטיגט.

זעקס זיבן וואכן פון זיין פון זיינע פארדינסטן. ס'איז נישט יעצט די צייט אויסצורעכענען די טאטן פון אלע די זיי דארפן און וועלן דערמאנט ווערן און וועלן דורך אונז געדענקט ווערן. איין זאך איז קלאר, אונזער מחנה איז נאך דערווייל פארהעלטניסמעסיג קליין אין צאל, אבער גרויס אין אפפער ברענגען. פאר אונז איז אבער אויך קלאר אז מיט די ביז יעצטיגע כוחות, זענען מיר אימשטאנד געווען אנצוהויבן, מיט בלויז אבער די דאזיגע כוחות וועלן מיר נישט זיין אימשטאנד צו פארענדיגן. אונזער מחנה מוז באדייטנד פארגרעסערט ווערן. מיר מוזן האבן אייער מיטהילף, אייער מיטארבעט. טויזנטער, פיל טויזנטער ליינער, אנהענגער, סימפאטיזירער פון דער אידישער פאלקס-ביבליאטעק זענען גרייט צו געבן זייער ביישטייערונג, מען דארף זיי נאר באזוכן. מיר ווענדן זיך צו אייך. טרעט אריין אין אונזער בוי קאמיטע, גיט אונז אייער האנט, גיט אונז אייער פריינדליכע מיטהילף, און דער גרויסער בנין וועט דעם ערשטן דעצעמבער היינטיגס יאר זיין פארטיג. דער דירעקטארן-ראט און די פארוואלטונג פון דער אידישער ביבליאטעיק האבן באשלאסן צו פאראייביגן די דאזיגע געשעעניש מיט דורך צונויפשטעלן א פייערליכן דאקומענט אויף פארמעט וואס וועט אונטערגעשריבן ווערן פון אלע די גרויסע מנדבים און פון אלע די וואס וועלן צולייגן א האנט צו דער ארבעט אין בוי קאמיטע. זעט, חברים און פריינט, אז אייער נאמען זאל זיין אויף דעם דאזיגן פארמעט. דער פארמעט וועט געמאכט ווערן אין צוויי קאפיעס, איינער וועט איינגעגראבן ווערן אין די מויערן פון דער ביבליאטעיק, און דער צווייטער וועט אפגעהיט ווערן לדורות אין דעם ביבליאטעיק ארכיוו. איך ווענד זיך נאכאמאל צו אייך, חברים. עס גייט נישט דא יעצט וועגן קיין באשטייערונגען, עס גייט וועגן מיט-ארבעט מיטהילף. איר קאנט דא אויפן זאל באקומען די קארטן פאר קענוועסערס, מען דארף נאר מענטשן באזוכן, געלט וועט אריינקומען אליין און מיר וועלן ענדיגן צו דער צייט. פארשרייבט אייך אליין, פילט אויס די קארטן, לייגט צו א האנט.